משיחת יו"ד שבט תשכ"ו.
וואס לכאורה ווערט זיך גלייך די קשיא, ס'איז דאך דא געווען א זאך וואס האט געטראפן מיט זעכצן יאר צוריק, און מ'איז דערביי געווען, און מ'האט געטון כמה עניינים ניט נאר ווי דער נפש הבהמית האט געוואלט, נאר אויכעט כמה עניינים על פי שלחן ערוך, וואס זיי זיינען פארבונדן מיט א הפסק.

און נאך דער קשיא האט די גמרא ניט חרטה און זאגט אנדערש, נאר די גמרא פארענטפערט אז יעקב לא מת כאטש אפילו חנטו חנטייא וספדו ספדייא, און דאס איז א מעשה אמת ווארום אזוי שטייט אין תורה. מיט וואס איז דאס די גמרא מסביר אז מה זרעו בחיים אף הוא בחיים? אז אויב נאר ס'איז זרעו בחיים איז אט דעמאלט אפילו אז חנטו חנטייא וספדו ספדייא, און דאס א מעשה וואס איז געווען במציאות, און ווי גערעדט פריער אז ס'האט זיך געטון עניינים וואס על פי שולחן ערוך איז אט דעמאלט איז אף הוא בחיים. וואס דאס איז ניט ווי אזוינע וואס ווילן דאס פארוואסערן דעם ענין און ווילן דאס אפטייטשן אז דורך דערויף וואס זרעו בחיים איז דאס איז כאילו ווי ער וואלט געווען בחיים איז ערשטנס קומט דאך אויס אז דעמאלט האט די גמרא חרטה

איז דאס פארשטאנדיג דורך די אגרת הקודש פון דעם אלטן רעבן וואס ער האט דאס געשריבן בקשר פון הסתלקות פון ר' מענדעלע האראדאקער, וואס ווי אפגעדרוקט אין חלק אגרת הקודש פון תניא וואס אט דארטן זאגט ער און איז מקדים לזה א ש אויף דעם לשון פון שבק חיים לכל חי, איז ער מסביר אז חיי הצדיק איז דאס ניט חיים בשרים נאר דאס איז אהבה ויראה ואמונה ווי ער ברענגט אויף דערויף די פסוקים. וואס אויף איבערזעצן דאס אויף פשוט'ן לשון און געבן דאס צו פארשטיין אז מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, איז דאס אז בשעת אט דער וועגן וועמען ס'רעדט זיך, וואס בשעת די נשמה איז געווען בגוף איז דעמאלט איז עיקר חייו געווען דער אהבת השם און יראת השם און אמונה בהשם, און ווי דאס קומט אראפ אין גוף, ווי דער רבי דער נשיא איז מסביר בכמה ממאמריו, אז פונקט אזוי ווי מצוות תפילין איז דאך דאס לכל הדעות א מצוה גשמי, דאס דארף זיין א קלף גשמי און מען דארף אנשרייבן אויף דעם קלף אותיות בדיו, און דערנאך דארף מען דאס אריינלייגן אין בתים גשמיים און אנטון אויפן יד וראש הגשמי. אָט אַזױ איז אױכעט די מצװה פֿון אַהבֿת השם און יראת השם און אמונה בהשם, דאַרף דאָס אַראָפּקומען אין דער גשמיות פֿון זײַן גוף, אַז בשעת ער האָט אהבת השם, בשעת ער פֿילט אַן אהבה צו אַ דבר, װאָס ער קאָן אים אָנטאַפּן מיט האַנט, איז אָט דעמאָלט װערט עס דאָך בײַ אים אַן אַנדער שטימונג, ביז װאַנעט אַז די האַרץ הײבט אָן קלאַפּן אַנדערש, אָט אַזױ דאַרף אױכעט זײַן דער ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, אַז דאָס דאַרף ניכּר זײַן אין דעם אופֿן װי די האַרץ הגשמי קלאַפּט בײַ אים, ועל דרך זה בנוגע צו יראת השם ועל דרך זה בנוגע צו אמונה בה'. וואס לכאורה זיינען דאך די אלע מצוות מצוות רוחניים, אבער ווי אלע עניינים פון תורה און מצוות איז אט ווען איז דער תכלית הקיום אז דאס קומט אראפ און דאס איז ניכר דאס זעט זיך אן אין א דבר גשמי. נאר ביי דעם ס'איז דאך דא א חילוק וואס איז ביי אים דער עיקר און וואס איז דער טפל, צי דער ענין גשמי שבדבר צי דער ענין רוחני שבדבר, על דרך ווי ביי הנחת תפילין קען ער האבן מער ניט ווי די מעשה המצוה אליין, און ניט האבן אט די כוונות וואס שטייען אין שולחן ערוך. לשעבד הלב והמוח, ועל אחת כמה וכמה די כוונות וואס שטייען אין ספרי חסידות און אין ספרי קבלה, מער ניט ווי דער צד הגשמי שבדבר. ס'איז דא א העכערער אופן אז ער האט צו דעם צד צד הגשמי האט ער אויכעט די כוונות און ער האט די כוונות בתכלית השלימות אז ער איז ביי אים טאקע ווערט דער לב ומוח משועבד בפו. דער כח המחשבה און דער כח ההרגש, אדער ווי די מוחין פון חכמה בינה דעת, ווי ער טייטשט עס אפ אין תניא בנוגע צו כוונת התפילין. און אט דאס איז ער מסביר אין איגרת הקודש, אז אפילו ווען דער צדיק איז בחיים חיותו בעלמא דין, וואס דעמאלט איז דאך על פי דין בשעת ער מאכט א ברכה אויף זיין אכילה מאכט ער דאך בשם ומלכות, איז מוז דאך דאס זיין א ברכה ניט חס ושלום לבטלה, מוז מען דאך זאגן אז זיין אכילה איז אן אכילה גשמית, ווארום אויף אן אכילה רוחנית איז ניטא דער ענין א ברכה פון המוציא לחם מן הארץ, איז בשעת מעשה מוז ער טאקע עסן לחם גשמי, ווארום דארף עסן לחם רוחני ווען ער לערנט א ענין אין תורה, לכו לחמו בלחמי, טאר ער דעמאלטס ניט מאכן די ברכה המוציא לחם מן הארץ, אף על פי וואס ער פילט אז ווי דאס ווערט דם ובשר כבשרו, ווי ער זאגט אין תניא בתחילתו, אבער די ברכה מאכט ער לעסוק בדברי תורה אדער אשר בחר בנו ונתן לנו תורתו. ווען מאכט ער המוציא לחם מן הארץ? ווען ער עסט א דבר גשמי, און בשעת מעשה איז דאס ביי אים א ענין רוחני. ובדוגמא ווי דער סיפור הידוע פון צמח צדק וואס היינטיגן יאר איז שנת המאה להסתלקות הילולא שלו וואס ער האט געזאגט אז ער זעהט ניט דעם באלקען נאר דעם כח הפועל בנפעל איז דאס געווען א באלקען וואס האט פארנומען א מקום גשמי און האט אפגעהאלטען די סטעליע די הויז וכו' און ער האט געזעהן אין דעם באלקען האט ער געזעהן דעם כח הפועל. בנפעל, ניט דעם כח הפועל ווי ער איז פאר זיך, וואס על דרך זה בשעת א צדיק וואס ווי ער זאגט אין איגרת הקודש איז חייו ניט חיים בשרים נאר חיים רוחניים, איז דאס דער פשט אז בשעת ער עסט לחם ובשר איז עסט ער לחם ובשר גשמי והראיה ער מאכט די ברכה וואס איז ניט על לחם רוחני נאר וואס על לחם גשמי, אבער בשעת מעשה פילט ער די רוחניות שבדבר, און דאס דערפון האט ער הנאה און דאס גיבט אים חיות. וואס קומט במילא קומט ארויס על פי זה אז דער ענין הגשמי שבאכילה ושתיה איז ביי אים געווען מער ניט ווי א דבר טפל, מער ניט ווי א דבר של לבוש. דערפון ווערט פארשטאנדיק אז ווען מען נעמט צו ביי אים דעם דבר טפל און ס'בלייבט דער דבר עיקרי, קען מען דאס ניט אנרופן בשם מיתה. ווארום דאס איז שייך זאגן אויף דעם וואס אין וואס איז געווען זיין חיים איז געווען פארבונדן מיט דעם דבר גשמי שבגוף, מיטן דבר גשמי שבעניניו בעולם. ווען אפילו ווען די נשמה איז געווען בגוף איז האט ער דעמאלט טאקע דאס איז געווען א גוף וואס האט תופס מקום געווען, אבער וואס איז ביי אים דאס געווען דעמאלט דער רוחני שבדבר, ס'איז מער ניט ווי דער לבוש חיצוני איז געווען א לבוש גשמי, איז דערפון פארשטאנדיק אז מ'האט אויסגעטאן איין לבוש און מ'האט אנגעטאן אן אנדער לבוש, פעלט ביי אים ניט אין החיות שלו. במילא איז יעקב אבינו לא מת איי איז דאך די קשיא חנטו חנטייא וספדו ספדייא, דאס האט מען געטון מיטן גשמיות פון זיין גוף, וואס ביי אן אנדערן מענטשן, אפילו ביי א אידן, איז דאס ביי אים ווי ער איז בשעת ער איז דא בעולם הזה, איז דאס איז דער עיקר ענינו. נאר וואס דען, דאס איז לכוונה בכוונה לשם שמים, און נאך העכער בכל דרכיך דעהו, אבער וואס נעמט ער, נעמט ער די גשמי שבדבר. בשעת אבער ס'איז בחיים חיותו בעלמא דין איז דאך געווען חיים רוחניים און סטייטש ער האט דאך געהאט אהבה גשמית און יראה גשמית ואמונה גשמית וואס דאס איז דאך מתנאי המצוה אבער אפילו דעמאלט איז דאס געווען א טפל און דאס איז געווען דער עיקר.